כ'זאג אייך ס'איז ליידער דא, אונז האמער אזוינפיל מחללי שבתים וואס אונז ווייס מיר אפילו נישט, האמער א פראבלעם יואלי בראך, זאל מען אריינלייגן אין דעם בית החיים צו נישט? זריאל גליק אריינצולייגן אין דעם בית החיים איז געווען א גרעסערע עוולה ווי יואלי בראך, יואלי בראך האט זיך געפירט אידיש פיין מענטשליך, זריאל גליק האט אפגעפירט דעם רעבן דעם דברי יואל מיטן גאנצן כשרות פון פלייש אין אמעריקע, דעם מענטש וואלט מען געדארפט לאזן אז די הינט זאלן אים קומען אויפעסן. עניוועי, איך האב געוואלט זאגן אפאר וויכטיגע זאכן, מענטשן גייען אנהייבן צו פארן מיט די קארס, זאלט איר וויסן אז אין א קאר קען ווערן דרײַסיק דעגריס הייסער אין צוואַנציק מינוט ווי אינדרויסן אין די גאס, סאו אז אין די גאס איז אַכציק קען ווערן אפילו הונדערט און צען און מער דעגריס, טארסטו קיינמאל נישט איבערלאזן א קינד אנאטענדעט אין א קאר. און אפילו נישט פאר א מינוט אויך נישט, ווייל דו ווייסט נישט ווי הייס ס'ווערט אין אפאר מינוט. אויב דו זעסט א קינד איז אנאטענדעד און ס'איז א הייסער וועטער רוף גראד נײַן וואן וואן. טאמער דו האסט א גוטע האק לעבן דיר, זאלסטו קודם אויפשיסן איין פענסטער מ'זאל קענען ראטעווען א קינד. ווען נישט נעם די דזשעק וואס ער הייבט אויף די קאר און שיס אויס די פענסטער. יעצט זיי זאגן א גוטע עצה די סייקאלעדזשיסט אז זאלסט האלטן א סטאפד ענימעל אין דיין קאר אייביג ווען דו לייגסט א קינד אין די סיעט אין די בעק זאלסטו לייגן די ענימעל אין פראנט פון דיר אז דו זאלסט וויסן אז דו האסט דארט אינעווענדיג א בעבי פאר דו גייסט ארויס פון די קאר זאלסטו אייביג באקוקן די קאר אין די בעק נאכדעם זאגן זיי נאך אן עצה זאלסט לייגן א פורס דיין בייטל מיט געלט. צו די פרוי האט זיך איר פאקעט בוק אדער א בריעף קעיס וואס דער מאן האט, זאלסטו אלץ לייגן אין די בעק סיעט, און דאס וועט זיין א רימיינדער אז דו'סט זיך מוזן אויסדרייען נעמען דיין בריעף קעיס אדער די פרוי וועט מוזן נעמען איר פאקעט בוק צו זען אז ס'איז דארטן דא א קינד. יעצט, אונז האמיר נישט קיין לעבעדיגע בעלי חיים, אבער מען דארף אויך וויסן די זעלבע איז מיט הינט, מיט קעץ, מענטשן טראגן מיט אין די קאר, זייער דעינדזשערעס, און מען זאל זייער אבאכט געבן. דער אייבערשטער זאל אונז היטן פון אלעם שלעכט, אויך די קינדער וואס זיי פארן מיט די בייקס זאלן אלע האבן סעיף העלמעטס, און ווער ס'דרייווט א קאר זאל האבן געהעריג אינשורענס, און ער זאל באקוקן די טייערס צו ס'איז נישט אפגעריבן, און טאמער יא זאל ער גיין קויפן נייע פאר ס'געשעט א בלאו-אוט און דו'סט עניוועי קויפן א נייע, נאר קען זיין דו'סט נישט דא זיין צו באצאלן די ביל, סאו וואטש אוט וואט יור דואינג. א גוטן ערב שבועות, כ'האב ברוך השם שוין געזאגט א תורה וויאזוי מ'גרייט זיך צו צו שבועות, כ'האב גערעדט וועגן פעדעפיליע, כ'האב געזאגט א דרשה אויף היברו און אויף ענגליש וויאזוי מ'וואטשט די קינדער שבועות, על כל פנים יעצט וויל איך צולייגן א קורצן עמערדזשענסי פארן יום טוב, דער עולם זאל זיין פרייליך, כ'האב ענק שוין געזאגט ס'איז דא אפס ענד דאונס, מ'דארף זיך נישט דערשרעקן, ס'שטייט ולא ידע איש את קבורתו ביי משה רבינו, זאגט דער מדרש, די פון אונטן האבן געזאגט ער איז אויבן, די פון אויבן האבן געזאגט ער איז אונטן. יעדער האט אים געזען ערגעץ אנדערש. וואס דאס מיינט צו זאגן איז, ווען ס'קומט צו איינהאלטן תורת משה, איז אדער דער בעל דבר מאכט אונז זייער גרויס הויך, ער גיבט אונז מיליאנען, אזוי ווי די יו פי קעי פראגרעם, אז מ'זאל חלילה באגראבן תורת משה, אדער מאכט ער אונז נידריג, מ'שלאגט זיך אזויפיל פארן אייבערשטן און וואו קום מיר אן, ווער, וואס, ס'איז זייער שווער. זאגט ער דער אייבערשטער, האב נישט קיין מורא, אל ירך לבבך. זארגט דיך נישט, כי ה' אלקיך ההולך בקרב מחניך להצילך, דער אייבערשטער גייט פאראויס, אלעס וואס אונז טוהן מיר איז אונז זעמיר די שטיקל פאון אויפן שאך טעבל, דער אייבערשטער הייבט עס און לייגט עס און טראגט עס, עניוועי, כ'האב ענק דערציילט אז דער פויפ פראנסיס האט דורך געלאזט אפאר חדשים צוריק א געזעץ אז אין די לענדער ווי מען דארף נישט ריפארטן טשיילד סעקשועל אביוז זאלן די קירכעס זיין עקזעמפט פון ריפארטן, זאלן עס נישט מוזן ריפארטן, און. די אלע בישאפס אין איטאליע און רוים האבן עס אונטערגעשריבן, ווען דאס איז ארויסגעקומען זענען מיר אלע געווען מורא'דיג צעבראכן, איך בין געגאנגען איך האב אפגעקאלט סנעפ, ס'איז דא נאך אפאר ארגענעזעישאנס וואס זיי שלאגן זיך מיט די גלחים, און איך האב זיי געזאגט עטס לאזטס דאס דורך, איך וויל מיט ענק מיטגיין זיך שלאגן, האבן זיי געזאגט זארג דיך נישט אונז לאזמיר דאס נישט דורך, מיר זעהן אז דער פויפ פראנציס האט מוזן רעזיגנירן, אונז האמיר אים גענומען אין די הענט אריין, יעצט זעהט ער דאך ער איז אויף צרות. האט ער געמאכט א נייע זאך אז ער וויל זיך טרעפן מיט די אלע מענטשן וואס מ'האט מאלעסטעט, סאו האבן זיי אים אלע געזאגט נאו וועי אונז ווילן מיר דיך נישט טרעפן, דו ביסט אליינס נישט ווערט גארנישט, און ס'איז געווארן יעצט א מלחמה א ספליט אין די קירכע אזוי אז זיי טראסטן אים אויך נישט און זיי ווילן אז ער זאל רעזיגנירן, דא גייט זיין א סעיף קאמיוניטי א סעיף וועלט, עניוועי דעיס איז געווען ממש אזוי ווי א באמבע האט אונז געשלאגן ווייל אונז האמיר נישט געגלייבט אונז האמיר געהאלטן אז אויב די בישאפס קענען טון וואס זיי ווילן זעמיר ווידער אויף צרות. דאס זעלבע האבן מיר געהאט להבדיל בין טומאה לטומאה, כ'מיין אידן זענען טהרה אבער דאס זנות איז טומאה, אלהיהם של אלו שונא זימה, דאס איז איינציגע זאך וואס רעגט דעם אייבערשטן אויף. עניוועי, איז האבן מיר געהאט גרויסע צרות וואס דא גייט פאר, ברוך מרדכי, נאך א יאר האט ער וואקן, און. דער שניצלער האט באקומען א סווידארט דיעל, דער מאליק נאך צוויי חדשים גיין אין דזשעיל האט ער נאך צען יאר אויף טערעפי אבער דאס איז דזשאוקס. און איך האב אנגעהויבן צו קאלן די אלע, קוים האב איך געשריבן בריוון פאר אלע הויפט דזשאדזשעס, איך האב געשריבן בריוון פאר די פעדערל גאווערמענט, נישט איך אליינס אלס נחום ראזענבערג, איך האב, פונקט אזוי ווי איך העלף צו פאר סנעפ ווען זיי ברויכן, העלפן זיי מיר אויך צו, דאס איז א, א מיליאן מעמבערס זעמער אונז, און מ'קען אונז נישט אוועקמאכן, אונז זעמער נישט סאטמאר. מער, אונז האמער פאר יעדן סאטמארע חסיד האמער מער זיבן אדער אכט מעמבערס. עניוועי, מ'האמער אנגעהויבן צו פארפירן, ס'געגאנגען א שרעק, ס'האט זיך דורכגעבראכן, און ביי די וועי ניו יארק איז די ארגסטע פאר טשיילד סעיפטי, איז די ארגסטע סטעיט, פון די פאר ארגסטע סטעיט וואס איז נאך דא, אבער מ'האט עס דורכגעבראכן. ווי טרעפט מיך דער גנב דוב הייקינד טרעפט מיך אין אלבעני זאגט ער איטס נעווער גאנע העפען די מארקי ביל אזוי שרייט ער זאגט ער איים נאט גאנע לעט איט גאו טרו ווער ביסטו בסך הכל ביסטו יעצט אנדער אינוועסטיגעישן ווייל דו האסט געגנבעט און ס'קען גאר זיין דו'עסט אדער נאך גיין זיצן אדער דו'עסט לויפן דאס און פארלירן אויכעט דו ביסט גארנישט דו ביסט א קאך א מערדער פון קאך דעטס אלל וואט יו אר און א טיף און א האוער דו טרייסט צו פליזן די רבנים. באט עניוועי, למעשה ס'איז א שווערע פיל אראפצושלינגען אבער מען שלאגט זיך ווייטער. עניוועי וויל איך ענק דערציילן יעצט אביסל נייעס, ס'גייט אביסל אונזער וועג שוין. ס'איז דא א מיידל וואס מ'האט זי גערעיפט, מ'האט זי צוגעגנבעט און מ'האט זי גערעיפט, און מ'האט זי באגראבן לעבעדיגערהייט, און מ'האט געכאפט אז ווער ס'האט עס געטון איז געווען גאר א רעדזשיסטערד פעדאפייל, ווייל אונז לאמיר דאך יעדן גיין אין די גאס, ביי אונז איז א שמחה אז ברוך מרדכי גייט אין די גאס. די רבנים זאגן מען דארף זיך אראפזעצן מיט נחום ראזענבערג, נישט די רבנים, כ'מיין די ועד הצניעות, ווייל קודם מאכן זיי נישט קיין פרנסה און נאכדעם זיי האבן דאך א מורא'דיגן דורכפאל, מיינען זיי אז ווייל ברוך מרדכי האט נאך א יאר בין איך צעבראכן, שיקן זיי שליחים מען דארף זיך אראפזעצן, ס'איז נישט דא מיט וועם אראפצוזעצן, און ס'איז געווען די אגודה, מען איז געלאפן פאר די אגודה, מען איז געגאנגען צום ראגאטשאווער גאון האט ער געבענוצט די גמרא, אני יודע מי אגדם, דארטן ביי די הדסים מיט ערבות, נע, ווער מיט וועם זיך אראפצוזעצן. מיט אפאר גענגסטערס וואס האבן פערציג יאר גע'גנב'עט און אוועקגעלייגט געלט אין טאש, געמאכט א חורבן אויף קאמיוניטי, און יעצט זיי ווילן ארויפקומען אויף א פארעדיגע באן און נאכדעם ווען זיי שרייען זיי נעמען קרעדיט פאר אלעס, האב איך באפוילן פאר זיי צו די רבנים אז זיי ווילן זיך אראפזעצן קודם זאלן זיי ארויסגעבן נאך פֿינף וויקטימס אויף ברוך מרדכי'ן זיי האבן גענוג וויקטימס, איך האב אויכעט אבער זיי זענען פעסט סטעטשו אוו לימיטעישן איך קען נישט גיין זוכן ווייל איך וויל נישט אויסזען ווי ר' שלמה אהרן קעלנער ער איז געגאנגען זוכן האט מען געזאגט ער האט געוואלט געבן געלט דאס האט דאך צוטוהן מיט לעבאוויטשעס משפחת הסרחי, זיי זענען דאך פראפעשענעל בעלי מוצץ, ופרע ומצץ דמי המילה, פוי חזירים. עניוועי, זאג איך אז כ'וועל זעהן אז זיי מיינען עס ערנסט אז זיי האבן ארויסגעגעבן נאך פֿינף קעיסעס, און ביז דזשוליי די טוואנטי טוירד וועט מען אויפפיקן ברוך מרדכי'ן, און דעמאלטס האט די דזשאדזש געזאגט לאט ער מער קיינמאל נישט ארויס, און דעמאלטס וועל איך וויסן אז זיי האבן תשובה געטון. ווען נישט, האבן זיי גארנישט תשובה געטון, זיי ווילן ארויפקומען אויף א גוטן וואגן כדי זאלן זיך קענען דעקן זייער שייגעץ שטיק, סאו זיי האבן געמיינט אז ווייל ברוך מרדכי האט נישט באקומען דעם הארש סענטענס בין איך צובראכן, איך בין נישט צובראכן, צובראכן זאלן זיין די שטאט, עטץ גייטס ליידן פון דעם נאכדעם. עניוועי, דער טאטע פון דעם מיידל, ס'האט אים זייער וויי געטון, ער האט אזוי ביטערליך פארלוירן זיין טאכטער און אויך פאר א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, וואט מינס איז אז דאס וואלט ווען געקענט ווען זיין אוואוידעד. קיצור ער איז געגאנגען און ער האט זיך גענומען שלאגן און מען האט זיך ארומגעריסן. די מיידל האט געהייסן דזשעסיקא לאנגספארד, דאס הייסט די דזשעסיקא לאנגספארד עקט, און דער גאווערנער קריס קריסטי, איר ווייסט דער וואס האט אונז נישט געלאזט פאריאר זומער פארן אויף די וואשינגטאן ברידזש נאר נאך פֿיר שעה, און דער חברה'מאן האט יעצט געסיינט א זאך אז מען מוז האבן אן אימפאוזד מענדעטארי טווענטי פייוו יער טערם וויטאוט פעראל פאר עניוואן קאנוויקטעד אוו אסאלטינג ע טשיילד יאנגער דען טערטין. דעס מיינט אז ברוך מרדכי וואלט ווען געקענט זיצן אן א שום פראבלעם טווענטי פייוו יערס, ער וואלט געזעסן דרייסיג ווייל ער האט געמאכט אסאך מאל, אבער מען רעדט נאר פון איין מאל, יעצט פראסעקיוטערס וואוד בי פערמיטעד טו נעגאושיעט א פיפטין יער סענטענס טו קיפ סאם וויקטעמס פראם העווינג טו טעסטיפיי, טאמער זיי זעען אז סאיז זייער שווער פאר די וויקטעם צו טעסטיפייען, וועט מען אים געבן א דיעל, אבער פיפצן יאר איז מענדעטארי.

ניו יארק איז זייער ליבערל אבער עס וועט אנקומען, מען קען נישט זיך שלאגן קעגן די רעכטן פון קינדער ביקאוז יעדער איז פאר קינדער עווריבאדי איז פרא טשילדרען עקסעפט די פאר חזירים און איך וויל ענק זאגן דער עולם מיינט כ'האב נאר געהאט א דורכפאל מיט ברוך מרדכי כ'האב געהאט מיט ארטער סאמעט א גרעסערן דורכפאל ארטער סאמעט האט אין די מקווה ווי ער גייט איך וויל נישט זאגן די שול ווייל דאס איז דאך נישט יעצט וויכטיג דארט ווי ער האט געדאווענט ער האט יעדן בחור האט ער געטוהן סעקס, נישט נאר דאס ער האט געהאט א ווידיאו, סא איינער האט מיר געזאגט ווען ער איז ארויס פון בית כסא האט ער געזעהן אין טוילעט און ער האט עס ארויסגענומען, סאיז געווען עקס רעיטעד מאוויס ער פלעגט ווייזן אין בית כסא פאר די בחורים, ווען ער איז געקומען אין בית מדרש דאווענען האט זיך יעדער געפרייט, פלעגט ער מסתם געבן אפאר טאלער אויך, אונז האמיר דען נאר איין דורכפאל? אונז האמיר צענדליגע, און אונז ווייסט מען אז אונז האמיר האלט אונז אבער דאך אריין אין ווירדזשין טעריטארי אונז ווייסט ווי אונז זעהמער אויס, אונז זעמער אריין. קומען אזוי לאמיר זאגן אין די סטעיט אוו ניו דזשערסי מ'האמיר גענומען מאשין גאנס מ'האמיר זיך גענומען שיסן נו וואס האסטו געקלערט מ'וועט ענק נישט צוריק שיסן אונז האמיר געוויסט סאו מ'האט דאס אלעס וואס זיי האבן אונז אפגעטון שטיקלעך מיט די אלע רישות האמיר אונז געוויסט נאר באמת איך זאג אייך כ'האב געזאגט צוואה מיינע קינדער אויף מיין קבר זאלט עטס ארויפשרייבן ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר די קינדער ווייל איך גלייב נישט אז אין מיין לעבצייט וועט נאך ווערן א השתנות. דערווייל זעה איך מען דארף נישט ארויפשרייבן גארנישט, ווייל כ'האב שוין געזאגט פאר די קינדער, דא לאזט מען דאך נישט שרייבן קיין טייטלס, אויף מיינע זאלט עטס אויפשרייבן יקום פורקן אתה יצרת, עטס קענטס אפילו שרייבן קרובץ לפורים, ס'הארט מיך גארנישט, אבער מ'זאל נישט לאזן א ספעיס ליידיג, אבער דאס אז כ'האב מיך געשלאגן פאר קינדער, סאו דאס איז א פולע געווינס מיטן אייבערשטנ'ס הילף, כ'האב נישט געגלייבט כ'על עס נאך זעהן אין מיין לעבצייט.

אראונד די קאנטרי אר אינטענט טו קיפ טשיילד סעקס אפענדערס לאקד אפ לאנגער טו רידוס די אביליטי טו ריאפענד. קיינער זאגט נישט אז דזשעיל היילט. ברוך מרדכי גייט ארויסקומען נאך א יאהר גייט ער נאכלויפן וויאזוי דער תנא געזאגט דארטן. ס'איז געווען א תנא האט געזאגט ער האט אומגערעדט אויף מנשה'ן איז מנשה געקומען פון יענע וועלט צום תנא האט אים געזאגט דו ווייסט ווען דו וואלסט געווען אין מיינע צייט וואלסטו דיר ארויפגעהויבן די לאנגע בעקיטשע און דו וואלסט געלאפן וואלסט דיך נישט שפאטן וואלסט געלאפן זינדיגן און דינען די עבודה זרה. דו ווייסט וואס א יצר הרע ס'איז דעמאלטס געווען? דו נעמסט מיך אין מויל אריין? און נאכדעם פרעגט ער אים ביי די וועי, דו ווייסט אויף וועלכע זייט מ'מאכט א מוציא? אויף די אויבערשטע חלק צו אויף די אונטערשטע חלק ווי מ'מאכט א ברכה אויף חלה צו אויף ברויט? אויף דעם איז דא סודות איך קען ווען איך זאל דאס זיך נעמען רעדן ענדיג איך ביז ראש השנה נאר איך וויל נישט אריינגיין אין דעם סאבדזשעקט דאס איז טו לאנג באט למעשה איך וויל דיר זאגן

מאנדעי'ס ביל סיינינג, מורא'דיג. עניוועי, רבותי, לאכטס ווייטער פון נחום ראזענבערג, באט יו נאו די סעיאינג, הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט, און אין סוף מוז מיר אונז געווינען, ווייל אלהיהם של אלו שונא זימה, דער אייבערשטער האט פיינט ברוך מרדכי'ן, ער האט פיינט די מונקאטשער שטינקאטשער, איך הער איינער זאגט מיר ס'איז דא דא א מיידל א סעקרעטערי זי איז זעכציג יאר אלט. ס'איז איין שטיק זנות געווען, די גאנצע זרע לבטלה און די גאנצע עריות מיט זנות דאס האט זיך אריינגעכאפט אין מונקאטשער בית מדרש. עניוועי דאס איז נאר געווען צוגעלייגט א שטיקל עמורדזשענסי און יעצט האטס א פרייליכן יום טוב און יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבועות תשע"ד הבא עלינו לטובה. כ'האב געוואלט רעדן קודם וועגן דעם ענין, היינט איז יום המיוחס. ס'איז לכאורה און מונקאטשער רב רעדט פון דעם, ס'האט נישט קיין שום יחוס עצמו. ס'איז א טאג נאך ראש חודש און ס'איז פאר והייתם לי סגולה איז עס געווארן א מיוחס, וואס איז דער יחוס? יעצט ס'איז ידוע אז רב סרולטשע וויזשניצער מיטן מנחת אלעזר, זענען ביידע נסתלק געווארן ב' סיון. און סיי די וויזשניצער חסידים האבן געזאגט אז וועגן דעם איז עס א יום מיוחס ווייל ס'איז דעם רבינ'ס הסתלקות, און סיי די מנחת אלעזר חסידים, די מונקאטשער חסידים האבן דאס געזאגט. ס'איז געווען אמאל ווען זענען געווען ביידע אין מאריענבאד, מ'האט געדארפט אהיים פארן, זענען זיי ביידע ארויף געגאנגען אויף די באן, איז רב סרולטשע האט געוויזן פארן מנחת אלעזר ער זאל גיין פאראויס, און דער מנחת אלעזר האט געוויזן פאר רב סרולטשע, האט זיך געגעבן א רוף אן. דער מנחת אלעזר, איר גייט פאראויס. און רב סרולטשע איז טאקע געגאנגען פאראויס, ער האט געזען אז דער רב גיבט אים אפ דעם כבוד, איז ער געגאנגען פאראויס. שפעטער איז ער אוועק, רב סרולטשע איז אוועק תרצ"ו און דער מנחת אלעזר איז אוועק תרצ"ז א יאר שפעטער. און דעמאלטס פארשטאנען וואס ער האט געוויזן, יא איר גייט פאראויס. עניוועי, דאס איז. געווען גרויסע צדיקים. למעשה אבער אין אנדערע ספרים ווערט געברענגט אז דער יום המיוחס איז, א מענטש דארף וויסן איך האב געהאט גרויסע זיידעס און איך האב דורות אויף וואס ארויפצוקוקן איך זאל איבערלאזן ממילא בין איך דער מיוחס, אונזער דור איז דער מיוחס ווייל מען נעמט דעם כח פון די אמאליגע זיידעס, זכות אבות, און מען געבט עס איבער פאר די אייניקלעך, דאס איז דער יום המיוחס, ער האט אליינס נישט קיין יחוס ווייל ער איז נאר נאך ראש חודש און פאר די דריי טעג פון והייתם לי סגולה. על כל פנים. וואס איך וויל זאגן איז, ס'קומט דאך יעצט שבועות, אין אמת'ן האלט איך, באמת איך בין קאנווינסד, אז איך וואלט אריינגערופן די אלע דזשאדזשעס, דזשאדזש באראש, איך האלט אז ער זאל זאגן אקדמות, איך האלט אז זיי זאלן עולה זיין ביי ווען מען ליינט אין די תורה, די עשרת הדיברות, כ'מיין, וואו אונז? אונז האבן מיר דאך ליידער אפגעהאקט מיט די תורה, אז מען האט א פראבלעם גייט מען נישט צו א רב, מען גייט נישט איינער צום צווייטן זיך צו פארגלייכן, אזוי ווי ס'שטייט אז מען זאל טון לפנים משורת הדין. יעדער לויפט צום דזשאדזש, ליידער ווערט דאך אלעס געפירט דורכן דזשאדזש, סאו וואס דארף מען, אונז דארף מען עולה זיין לתורה און ליינען עשרת הדיברות? ניין! דער דער גאנצע פארוואס מען האט מיר געקענט אפשטעלן צו א סערטען אמאונט דעי סעקשועל אביוז איז נישט געווען ווייל סשטייט אין די תורה, ווייל דעי אלע חברה האבן געוויסט וואס שטייט אין די תורה. זיי זענען נישט אינטערעסירט געווען אין דעם, זיי האבן עס נאר אפגעשטעלט ווייל דער דזשאדזש האט אזוי געזאגט, ווייל נחמיה האט באקומען צוויי און דרייסיג יאר, ברוך מותך האט באקומען זיינע צוויי יאר פלאס באצאלט מיליאנען און פלאס ער איז געזעסן זעקס יאר אן און אף אין א יאר איז ער שוין געזעסן אין א יאר איז ער געווען האוז ארעסט סאו איך האלט אז מען דארף אריינרופן דזשאדזש באראש איך ווייס נישט צי ער לעבט נאך צי נישט אבער די אלע דזשאדזשעס דארף מען רופן מען דארף רופן פון קאליפארניע דזשאדזש די מאנגא. מען דארף רופן דעם דזשאדזש וואס ער האט געגעבן פאר נחמיה'ן די תפיסה, יעדע מעריטל פראבלעם וואס איז דא ביי אידן טוט דאך דער דזשאדזש ערלעדיגן, ס'איז דא נאך א זאך וואס קאכט זיך יעצט אין ארץ ישראל, ס'איז דא א מענטש וואס ער וועדזשעטעט אוועק, ער מאכט נעבעך נישט, ער איז נישט פאנקשענעל, בקיצור ער האט זיך צוזאמגעזעצט נאך זיבן יאר א בית דין און זיי האבן מחליט געווען אז אזוי ווי זכין לאדם שלא בפניו, מען קען זוכה זיין פאר א מענטש שלא בפניו. זיי האבן מחליט געווען אז ווען דער מענטש וואלט ווען געווען נארמאל, ער וואלט נישט וועדזשיטעיטעד, וואלט ער זיך זיכער נישט געהאלטן א אידישע טאכטער בכבלי עיגון זיבן יאר, דערווייל איז עס שוין זיבן יאר, ער קען אזוי וועדזשיטעיטן נאך צוואנציג יאר. ממילא זענען זיי געווארן די אפוטרופסים פונעם מענטש, און זיי האבן געזאגט אז ס'איז כאילו אז ער האט זיי געזאגט אז ער זאל שרייבן א גט פאר די פרוי, און ס'איז דאך דא א דין פון זכין לאדם שלא בפניו, ממילא איז זי גע'גט. יעצט איז אזוי, דער בית דין האט מסכים געווען צו געבן א היתר, אבער למעשה האט זיך געטוישט דא אפאר קלייניקייטן פון פון אפאר טעג צוריק, קודם כל ס'איז דא דער רבי זלמן נחמיה גאלדבערג, ער איז פון די גרעסטע דיינים אין ארץ ישראל אין ענייני גט, בקיצור ער. האט גראד געזאגט אז מען קען נישט געבן אזא היתר, און דאס גאנצע וואס מען האט גערעדט איז נאר געווען א שקלא וטריא צי מען וואלט געקענט אזוי געבן א גט צי נישט אלס זכין לאדם, זיי האבן קודם האבן זיי געוואלט מאכן די קידושין נישט געווען קיין גוטע קידושין אבער זיי האבן געזען דאס האט מען נישט געקענט מאכן בקיצור זיי האבן אלעס געטרייט, יעצט די רב הראשי פון ארץ ישראל. דער ראשון לציון, וואס טייטש די הויפט רב, הייסט יצחק יוסף, ער איז דער נשיא פונעם בית דין הרבני און ער איז אויך די רב הראשי פון ארץ ישראל. ער האט נישט געוואלט זיך מצרף זיין צו דעם פסק דין.
למעשה איז געווען נאך אפאר ערנסטע דיינים, זיי האבן אלע צוריקגעצויגן. עם כל זה האבן די דיינים פון בית דין און די רבנים פון די רבנות האבן געפסקנט אז מען קען זיך פארלאזן דערויף און זיי האבן זיך פארלאזט עפעס אויף א היתר פון רב צבי פסח פראנק און נאך אנדערע זאכן וואס זיי האבן דארטן צוגעלייגט צו דעם היתר. יעצט די בית דין פון צפת איז האבן געשריבן א בריוו אז דאס אלעס וואס מען האט גערעדט איז נאר געווען לפלפול און קיינער זאל זיך נישט פארלאזן אויף דעם און די פרוי איז ווייטער אן אשת איש, יעצט די קנאים קומען אז יעצט וועסטו זעהן פארוואס הרב אלישיב האט מלחמה געהאלטן קעגן די רבנות הציונית הדתית, ווייל זייערע פסקים איז ממש אנבעליוועבל, סאו ברוך השם ווי מען האלט שוין דא אז ס'איז יעצט געקומען די ווארט אז די רבנים האבן נישט מסכים ווי סוף כל סוף די ערנסטע רבנים דער איז. און זיי האבן אליין געזאגט די ערליכערע רבנים פון זיי אז אפילו די צייט פון גורן ווען ער האט מתיר געווען די ממזרים דאס איז געווען פֿינף און דרײַסיק יאר צוריק דאס איז געווען די פלאשים און די גאנצע זאך זיי האבן געזאגט אזא מין חוצפה ווי דאס איז נאכנישט געווען אויף די וועלט יעצט עס קען זיין די רבנים האבן יא אין אמת'ן געהאלטן דערביי, אפילו הרב גאלדענבערג, נאר מ'האט געזען ס'איז דא א דרוק פון די גאנצע, פון אלע ערנסטע רבנים, האבן זיי חוזר געווען. און אזוי דארף זיין ביי יעדע זאך, מ'דארף זיך נישט לאזן, ביקאוז יו נעווער קנאו וואס דו קענסט אויפטון. טאמער דאס גייט ווען דורך, איז וואלט חלילה אלע גיטין און קידושין, די גאנצע טהרת ישראל וואלט ווען געווען אומגעברענגט. שוין. אונז גיימיר מקבל זיין יעצט די תורה, די שאלה איז וועלכע תורה, די פראנצויזישע, די גריכישע, סאיז אזא שאנדע וואס סגייט פאר. אקעי, איין זאך איז אונז כאטש געבליבן פון שביעות, טשיז קעיק האמער גוטע, ווייסט די סאטמארע רעבעצינס דיקע טשיז קעיק, דאס איז ברוך השם געבליבן, ווען אונז האמער דאס אויך נישט, ווייס איך אינגאנצן נישט וואס אונז גיימער צו צום שביעות, די שטאט איז אנגעפיקעוועט מיט נבילות וטריפות, סאיז אנגעפיקעוועט מיט לשון הרע'ס מיט רכילות, סאיז אנגעפיקעוועט מיט בעילות אסורות, סאיז אנגעפיקעוועט מיט משכב זכר מיט זרע לבטלה, מיט מציצה בפה. ס'איז אנגעפיקעוועט מיט וואס דו ווילסט נאר הערן און געדענקען, און די גאנצע קבלת התורה איז געווען אל תגשו אל אשה ס'מוז זיין בטהרה, מ'האט זיך געמוזט טובל'ען, דער פרקי דרב לעזער ברענגט אז איינער האט געזען קרי האט אים דער ענן ארויסגעצויגן פון די דריי מחנות, דער ענן האט נישט געהאט קיין טשויס און ער האט געמוזט דארטן בלייבן ביז ער האט זיך געטובל'ט מיט הערב שמש מיט אלעם, און אונז גיימיר מקבל זיין די תורה יעצט. דעיס וואלט שוין אויך געווען גוט ווייל סוף כל סוף אונז זעמער דאך נישט די וואס אונז טומער, עס טוען דאך אפאר רשעים רבנים. דער דער עוורידזש פון כלל ישראל זענען דאך וואוילע מענטשן. נאר וואס? די דא די פראבלעם איז אזוי. אונז דארף מיר וויסן אז ס'איז נישט דא איין מענטש וואס איז נישט קיין חפץ חשוד צו ווערן א פעדעפייל, און אונז דארף מיר וואטשן אויף אונזערע קינדער גאנץ יום טוב. שביעות איז איינע פון די שווערסטע. ימים טובים צו וואטשן די קינדער ווייל דו ווילסט אויף זיין א גאנצע נאכט און דא אמאל די טאטע שלעפעריג לאזט ער די קינדער אויף זיין א גאנצע נאכט און איטס נאו גוד סאו די ערשטע זאך דארף מען וויסן דו ווילסט אויף זיין ביינאכט ווילסט דיינע קינדער זאלן אויף זיין ביינאכט אינאיינעם מיט זיי די מינוט ווען דו גייסט דיך לייגן שלאפן מוזטו מיטנעמען די קינדער זיך צו לייגן שלאפן. ווייל קודם כל אז יעדער איז אויף א גאנצע נאכט, מען דרייט זיך אין די בית הכסא'ס אריין און ארויס, נאכדעם איז דא אזוי ווי א פרוי נאכדעם וואס זי האט געציילט די זיבן נקיים דארף זי דאך גיין אין מקווה, איז כלל ישראל גייט אויך אינעם מקווה, איז ר' נחמן פון ברסלב האט א תורה, איך מיין ס'איז תורה נ"ו איז ער מסביר דארטן אזוי ווי די מקווה איז מטהר פון אלע טומאות, אזוי די מקווה מטהר פון אלע קראנקהייטן. און ער זאגט קלאר אז די גרעסטע סארס פון מקווה איז די מקווה נו"ן מן, דאס איז די מקווה פונעם פופציגסטן טאג, ער זאגט אז די מקווה פון שבועות פארטאגס איז די העכסטע מקווה וואס איז דא פון גאנץ פון אלע מקווה'ס וואס א מאן דארף גיין אין מקווה, ס'איז העכער פון די ערב ראש השנה, העכער פון ערב יום כיפור, דארט איז גוט אפילו מיט שאובין וואסער, דא מוז זיין. לכתחילה איז בעסער ס'איז דא א כשר'ע מקווה, אבער בדיעבד איז כשר מיט שאובין, דא מוז זיין ממש א כשר'ע מקווה זאגט ער, און ער זאגט און די מקווה נעמט ארויס פון אלע קראנקייטן, די מקווה נעמט ארויס פון אלע טומאות, איז עפעס א מורא'דיגע מקווה, איז נישט דא וואס צו רעדן, סא דאס דארף מען וויסן, פונקט אזוי הויעך ווי ס'איז און גרויס, פונקט אזוי איז דער אומגליק דער לעומת זה, ס'איז אפן די מקווה'ס א גאנצע נאכט, ווייל איינער ענדיגט תיקון ליל שביעות. צוויי איינער דריי איינער פיר איז במילא איז א גאנצע נאכט איז אפן די מקווה און וואס געשעהט די פעדעפיילס קומען זיי זיצן זיי לאקערן א גאנצע נאכט פארן ווייב זאגן זיי אז זיי זאגן תיקון ליל שבועות און דערווייל מאכן זיי נישט קיין תיקון זיי מאכן א חורבן מאכט א קלקול ער איז זיך מקלקל און ער מקלקל די יונגע קינדערלעך נעבעך און דאס איז א מוראדיגע פראבלעם א מוראדיגע בראך. סאו רבותי, נעמטס עס נישט פאר גרינג, ווייל דער סוף גייט זיין אויב מ'עט מאלעסטן דיין קינד, ניין אוט אוו טען פון ענק עט נישט גיין צו די פאליס, אה, עטס עטס אפילו נישט באקומען געלט אויך נישט, מ'עט ענק סתם אפשרעקן אז מ'עט ארויסווארפן ענקערע קינדער, און עטס עטס נישט קענען האבן קיין אנדערע עצה נאר צו זען ווי דאס קינד דיטיריערעיט און שטארבט. ס'איז יעצט געשטארבן איינער בראך. געווען זייער א וואויל קינד. יעדער פילט די מיטלייד, איך פיל אויכעט ווייל איך בין אויפגעוואקסן מיט אים אין איין בית מדרש, ער איז דאך אויפגעוואקסן אונטער מיינע אויגן איז ער אויפגעוואקסן. ס'איז א הארצרייסעניש. רבותי אין יענעם בית מדרש האט מען מטמא געווען הונדערטער קינדער וואס העלפט פון זיי זענען שוין נישט היינט אויפן אידישן וועג, און דאס הארט קיינעם נישט, נאר ווען איינער שטארבט און ער לאזט איבער א. אלמנה מיט אפאר קינדער און מען לייגט אים אין דר'ערד און מען זעהט אים נישט מער, דעמאלטס פילסטו אז דו האסט געהארגעט דאס קינד? מען האט אין קליימער סטריט געהארגעט הונדערטער קינדער און קיינעם באדערט עס נישט, ס'איז געשטארבן יעצט א קינד זייער ביטערליך אין קראונהייטס, ס'איז געשטארבן א קינד אין לעיקוואוד, פארוואס טוט דאס דער אייבערשטער? דער אייבערשטער וויל אונז ווייזן, קינדערלעך, דאס איז וואס עטס טוטס א גאנצן טאג, און אויב דאס טוט ענק וויי, דארף ענק וויי טון אלעס. נאר וואס? מען מאכט א מורא'דיגן פרעשור קעגן די וואס ווילן קומען פאראויס, אזוי אז ס'איז זייער שווער. אבער מען שלאגט זיך, ס'איז נישט געפערליך, מען וועט עס דורכקוקן, דורכקומען. עטס מוזט פארשטיין, דאס איז געווען פופציג יאר מיט א לכתחילה. ווי מען האלט יעצט איז זייער גוט. און יעצט זאלט איר וויסן נאך א זאך, מיט אפילו ווען מען קומט שוין פאראויס מיט דעם טאמסאן, איז ברוקלין זייער שלעכט געפארן, נישט סתם מורא'דיג שלעכט, ער האט געהאט איין אדזשענדע, ארויסצולאזן אלע זיינע ברידער די עפריקען אמעריקענס וואס מען האט איינגעשפארט פאלש, יעצט באמת מען האט זיי טאקע איינגעשפארט פאלש, און ס'קומט זיך זיי נישט אז זיי זאלן זיצן, מ'האט אנגעכאפט יעדן וועם מען האט געוואלט, יעצט געטוהן האט מען עס ווייל טשארלס היינס איז געווען קאראפטעד, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, זיי טענה'ן אז ס'איז געווען א חורבן ווען דינקינס איז ארויס. און ס'איז נישט געווען קיין אנדערע וועג וויאזוי צו טון נאר צו ווייזן דעם עולם אז זיי פירן די שטאט. יעצט אויב דאס איז אמת זעמער אויף גרויסע צרות. אויב די דזשאסטיס פון אמעריקע באשטייט מיט אזעלכע ליגנט און בלאף, ווי קומען אונז צו? ס'איז געווען אמאהל ווען מ'האט געגעבן פאר בוש אן עצה אז די אלע פון גואנטאנאמא בעי זאל מען אריינלייגן אין זיי אזא פין און וויסן כסדר ווי זיי זענען. עס האט געגעבן דער גרויסער שייך. דער שייך פון סאודי אראביע אן עצה האט ער אים געפרעגט פון ווי נעמסטו אזא קלוגע עצה ער זאגט איך וועל דיר זאגן דעם אמת ביי אונז דער אראבישער דער פון סאודי אראביע האט זייער ליב פערד ער האט ליב צו האדעווען פערד פערד וואס צו מאכן רעיסעס מיט אלעם על כל פנים וויאזוי ווייסט ער אז זיינע ארבייטער גנב'נען אים נישט די פערד מען לייגט אריין אין יעדן א פין זאגט ער יא אינעם פערד קענסטו אריין לייגן א פין אבער אין מענטשן קענסטו נישט מענטשן האבן רעכטן ס'איז דא לויערס די לויערס ברענגען אונטער אלעס. ס'קומט אזא שייגעצל אזוי ווי שניצלער, מיילך שניצלער, ער וויל זיך ראטעווען זיין משוגענע זאך וואס ער האט געטון גיין גיסן אויף יענעם בליטש, זאגט ער א ליגנט, דער לויער האט אויסגעדרייט איך בין גאר געווען אויף יענע זייט, לא דובים ולא יער, עניוועי, דאס איז ווי ס'איז דא לויערס, סאו בעסיקלי די אלע מענטשן האבן רעכטן, און מ'האט דא געהארגעט מענטשן געלאור. ווען נישט דאס וואס מען נעמט פאלשע מענטשן און זאגן זיי האבן געהארגעט וואלט מען קיינמאל נישט געהאט קיין לאו ענד ארדער. איז אז איינער האט געהארגעט חזקל שמש און אז איינער האט געהארגעט לייזער פאלאק האט מען אנגעכאפט מענטשן אין די גאס און געזאגט דו האסט עס געטוהן. איינער ווייזט איבער ער איז אינגאנצן אין ניו יארק נישט געווען דעמאלטס. סאו אויב דאס איז די דזשאסטיס סיסטעם זענט עטס אלע קלאר ווי עטס האלטס. זיי ווילן ענטפערן אז דאס איז געווען געמאכט אפילו מען האט איינגעזעצט פאלשע מענטשן, וויבאלד ס'איז געווען צו צולאזט ביי דינקינס' צייט, האט מען געוואלט ווייזן אז ס'איז דא א קאנטראל אין די שטאט, און וואסער א קאנטראל האסטו אז דער רוצח האט זיך ווידער געדרייט ווייל דו האסט געוויזן אז דו האסט געכאפט א מענטש? משה פרידמאן דרבות המוסרים. מען האט געשיקט מענטשן זיי זאלן מיך סטראשען מיט מיך שיסן און מען האט געשאסן, מען האט קיינמאל נישט געטראפן דעם מענטש, איך האב גארנישט אז מ'עט טרעפן א פאלשן מענטש. סא יעצט גייט מען עס דרייען אינגאנצן פארקערט, אזוי ווי מען האט דעמאלטס געטון פאלש גייט מען יעצט יעדן ארויסלאזן, ס'איז דא מענטשן וואס געבן אריין אז דער זעלבער מענטש איז געווען, דער דעטעקטיוו איז געווען דער זעלבער דער וואס האט אויף יעדן געזאגט ליגנט, און אפילו ביי אים האט ער נישט געזאגט ליגנט, אלעס פושט מען יעצט דורך, יעצט גייט עס דורך. עטס מיינטס נאר די אידישע חזירים פושט מען דורך? מען לאזט דורך אלע מענטשן פון פריזן אויך, צו ער יא מערדער צו נישט. סאו ער האט אריינגעביסן דא אין זייער א שווערן נוס, ס'איז געווען יעצט מעמאריעל דעי געווען אין ברוקלין אריין צען שיסעכצער, ס'איז געווען די לעצטע פאר וואכן צען פופצן שיסעכצער, מענטשן ארויף געפארן אויף די סיידוואקס איבער געטרעטן מענטשן, אוועק געלאפן, דער עולם האט נישט קיין מורא, עטס האטס געוואלט אונטער ברענגען נחום ראזענבערג, עטס עט ווייזן אז ער עט נישט זיין באלעבאס, מען האט אריין געשטעלט אז דוב הייקינד עט זיין. בעיסיקלי דער אפיציעלער דיסטריקט אטוירני איז דוב הייקינד און ער ארבעט דורך זיין שותף וואלף-הערש סענדער. עטס האטס געוואלט ווייזן? עטס וועט יעדן ווייזן? עטס וועט נישט איינזעצן חזירים און געבן צוויי חדשים פארמעליק ווען ס'איז זיך אים געקומען כאטש פופצן צוואנציג יאר און די פעמילי האט עס געוואוסט ער האט פארקויפט דאס הויז ס'זאל זיין פאר די פאר די אלמנות חיות פאר די ווייב זיינע פון וואס צו לעבן סא עטס האטס געמאכט און מ'דריי מ'טוהן. עט די ענד אוו די דעי עט עטס נישט קענען ארויס גיין אין גאס וואוינט שוין צי עטס עט זעהן ס'וועלן קומען די נאקערס און זיי אנהאקן אפאר קינדער און עטס עט זעהן ווי עטס אלץ קוקטס אהער סטארק א אומגליקליכער מענטש נעבעך מ'האט אים געהארגעט ס'עט נישט ארויס קומען ווער ס'האט אים געהארגעט פארוואס ווייל מ'איז גוט מיט טאמסן מ'צאלט אים גרויס געלט איך ווייס נאך נישט צו די געלט קומט אן צו אים צו ס'קומט אן נאר צו דוב הייקינד און צו דעם וואלף הערש סענדער דאס אז ס'קומט אן צו דוב הייקינד ווייס מען. געווען א גרויסע אסיפה און מ'האט גערעיזט גרויס געלט אז מ'זאל דעם מאשקעוויטש, ווי מ'זאגט, נעמען א גוטן לויער. איז געגאנגען דוב הייקינד, דעם בריוו האמיר, אונז האמיר שוין איבערגעגעבן דעם בריוו דארט וואו מ'האט געדארפט איבערגעבן, דוב הייקינד שרייבט א בריוו, ס'האט ארויסגעשווימען וואס ער זאגט דארטן פאר דעם מאשקעוויטש, ער באשרייבט וואסער א פיינער מענטש ער איז און ער האלט אז מ'זאל אים נישט איינזעצן, און ער פרעגט דעם מאשקעוויטשן צו דאס איז גענוג גוט, ווייל טאמער נישט געב איך דיר א בעסערס. סאו בעת אונז שלאג מיר זיך יעצט איז די שטאט איז ממש הפקר און יעדער נעמט איין גאנס יעדער שרייט וואס איך האב מורא פאר די גאווערמענט אז זיי'ן מיך איינזעצן איך האב מורא מ'עט מיך טראגן אין קבר איינער זאגט איך בין ענדערש מען זאל מיך איינזעצן מיט פיר צוויי פאליס ווי מען זאל מיך טראגן אין קבר מיט פיר מענטשן ווייל אן ארון טראגט מען מיט פיר מענטשן אבער נישט וואס איך זאג מען זאל עס טוהן מען זאל עס נישט טוהן מען טאר נישט טוהן אקעגן דעם געזעץ נאר סוף פון אזויפיל ס'איז א הפקר וועלט געווארן דעיס איז אונז האמיר נישט געהאט קיין ברירה נישט איך, איך האב נישט געוואוט פאר טאמסאן, איך האב געזאגט אז איך וואוט פאר עיב דזשארדזש, נאר עיב דזשארדזש האט אונז צוריק געוויזן, אבער למעשה נישט טשארלס היינס האט געטויגט, ער האט איינגעזעצט פאר גארנישט, און נישט מיסטער טאמסאן טויגט, זיי טויגן קיין איינער נישט, דער גאנצע לאו סיסטעם מוז ווערן איבערגעארבעט, אז א לויער אזוי ווי איזי פריד האט געזאגט א ליגנט אין קאורט, איך גיי אים אויפנעמען ביי די באר. איך האב מיך מיט אים שטעלן קריגן, אבער אזא מענטש דארף מען פייערן. אלן דערשאוויץ האט געזאגט ליגנט אין קאורט, אז זיי האבן ארויסגעגעבן דעם טרענסקריפט פון ברוך מרדכי'ן, און מען גייט זיך שלאגן מיט זיי. מען קען דאס נישט צולאזן, נישט אונז גיימער זיך שלאגן, אונז געבמער עס איבער פאר די גאווערמענט עידזשענסי, די וואס זיי גייען זיך אהערשטעלן. וואס איז דאס עפעס א הפקר וועלט געווארן? אויב ס'איז הפקר וועלט פאר סעקשועל אביוז איז עס הפקר פאר יעדע זאך, סאו ווי קלערט עטס אנצוקומען? עניוועי, ס'האט אראפגענומען דעם סעיפטי פון די שטאט, ס'איז גוט, ס'איז פיינע נייעס, יעדער שיסט און איינער דעם צווייטן און פארטיג, און עטס עטס האבן אסאך מענטשן וואס האבן נישט געדארפט גיין אין דזשעילן וואס זענען געווען אין דזשעילן ארויסקומען, אבער די פארברעכערס האט מען נישט אריינגעלייגט. ס'איז ארויס ביז יעצט איבער הונדערט מענטשן, ווי דא הונדערט מענטשן וואס מ'האט זיי ריפלעיסט מיט. דאס איז די ליבעראלישער סיסטעם, מ'זאל קענען טון וואס מ'וויל. סא עניוועי, אונז פייט מיר, אונז פאר מיר נישט שלעכט, ווייל אין טשארלס היינס צייט איז געווען די זעלבע קאראפשן, און מ'האט איינגעזעצט מסתם זיבעציג אכציג מענטשן, די גאס איז געווארן קלין, מען ווייסט מען צאלט א פרייז, קיינער וואלט נישט געוואלט זיין נישט אין שניצלער'ס שיך, און ער וואלט נישט געוואלט זיין אין מאליק'ס שיך, קיינער זוכט דאס נישט, זיי גייען נישט ארויס ווי קיין היראוס, אמאל פלעגן זיי דאך ארויסגיין ווי היראוס, היינט לכל הפחות גייען זיי נישט ארויס ווי היראוס, אבער אזוי ווי אונז האמיר אין די צייט פון טשארלס היינס געפארן גאנץ גוט ברוך השם, נישט זיך צו באקלאגן נאך א פופציג יארעדיגע קאראפשען אין וואס אלע רבנים די שקצים האבן מיטגעהאלפן. קעגן אונז, די זעלבע עמיר ווייטער זיך שלאגן ס'עט פארן א סלאו מאווינג וויהיקל, ביז איין טאג עט געשעהן די זעלבע וואס איז געשעהן מיט אלע אנדערע קעיסעס מען עט עס ארויס נעמען און מען עט איבערווייזן פאר די גאווערמענט אז מען האט עס געטוהן פאלש און אונז וויל מיר א הירינג שוין איז במילא וויל איך ענק זאגן עטס העטס נישט טוהן גארנישט עטס זענטס סקערי קעטס איינער פרעגט מיך ווען העסטו וויסן אז אונז זעמער שוין נישט סקערי קעטס זאג איך אים עס העט זיין זיבן מענטשען וואס זענען געקומען קעגן ברוך מרדכי'ן ס'איז דא אין סטעטשו אוו לימיטעישען נאך הונדערטער. לאמיר זעהן כאטש זיבן זאלן קעגן קומען קעגן אים, סאו האמיר יעצט א קעיס ווי ברוך מרדכי האט מאלעסטעט איינעם, יענער האט זיך געגט, און יענער האט מאלעסטעט אן אנדערן, און זענען ביידע אויף די רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ליסט, ביידע האבן חתונה געהאט און ביידע האבן זיי זיך געגט ווייל זיי קענען נישט נעמען מעריד לייף, סאו איז ברוך מרדכי האט שוין אייניקלעך, סאו ס'איז נישט דא קיינער נאך וואס ער איז אונטער דריי און צוואנציג יאר? באלאוני! סאו עניוועי, אויב ס'העט עפעס געשעהן העט עטס נישט טוהן גארנישט וועגן דעם, מיין בעיסיק זאך וואס איך האב געטוהן איז, איך האב ענק אויסגעלערנט אווערנעס. זאלסט זאגן דיינע קינדער, זאלסט זאגן ווען איינער טאטשט אים אן צו ער שטופט זיך אריין מיטן ביי אים אין די מקווה, ס'איז נישט געווען א מיסטעיק, ס'איז געווען א קאלקיולעיטעד אויסגערעכנטע שייגעץ שטיק וואס ער פלאנט אויף דעם א יאר פון פאר א יאר שבועות אז אינמיטן די נאכט, ווען איז דען דא וואס מ'גייט פארטאגס אין מקווה? יום טוב שלאפט מען שפעט, שבת שלאפט מען שפעט, אינמיטן די נאכט, און אויף א גאנצע נאכט, און מען כאפט נעבעך פיש, און איך בעט די אלע מקווה אידן מיט די שמשים זאל זיין צוגעשפארט ביז פארן עלות השחר, א איד האט גענדיגט צווייע זאל ער אהיים גיין שלאפן, און קיין קינדער זאלט איר נישט לאזן אין קיין שום שול אליינס, און אפילו ווען ס'איז דא אזאלעכע חדרים וואס זענען אויף אינאיינעם און די רבי וואטשט, דער רבי אליין איז דער חזיר, ער ווייסט אז אין בית מדרש איז נישט דא די ווידיאוס, סאו איך בעט ענק איין זאך, בי קערפול ענד דאונט בי סארי, און אפילו ווען דו האסט שוין יא יענעם געכאפט און האסט אים איינגעזעצט, עטס האלטס אז. די מיידל די וואס האט עקיוזט און ס'איז געפונען געווארן אז ס'איז ריכטיג וואס האט דעם וועבערמאן איינגעזעצט, איר מיינט אז זי איז געזונט געווארן אז וועבערמאן זיצט? איר מיינט אז סרולי רובינשטיין עט זיין געזונט אז ברוך מרדכי עט גיין זיצן? צו ער עט זיין געזונט אז ער האט באקומען אכט הונדערט טויזנט דאלער? ווען דער טאטע איז קלוג באהאלט ער עס פון אים און נישט עט ער עס אויסרייכערן, היינט קען מען דאך שוין קויפן אין געוויסע סטעיטס, למשל אין דענווער קאלאראדא קען מען קויפן ליגעל דראגס. ער עט ארויפפארן זיך קויפן דארטן אן אפארטמענט און ער עט זיצן דארטן און רייכערן פינעף יאר ביז ער עט פייגערן. די אלע זאכן קומען נאכנישט צו צו אווערנעס ענד וואטש יור טשילדרען. יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו און יעצט האב איך געוואלט ווייטער זאגן ס'איז די זעלבע זאך ווי יעדן שבת און יעדן יום טוב מ'קומט געסט אוט אוו טאון משפחות און אז מ'טרעפט עפעס א בחור'ל אין בית מדרש און מ'רופט אים אהיים מ'עט אים געבן עפעס צו עסן זוך דיר נישט קיין מצוות מאך זיכער אז דער בחור האט נישט זאל ער גיין אין האטעל און באצאל אים די פופציג דאלער וויפיל ס'קאסט, באט מאך זיכער אז דו נעמסט נישט אריין קיינעם אין שטוב, און מ'דארף וואטשן נישט צו געבן די קינדער קיין אלקאהאל. עטס האטס נישט קיין השגה וויפיל טאטעס האבן אפגעקאלט און געזאגט גאט איר האט גערעדט צו געבן גרעיפ דזשוס האבן מיר אונז אנגעהויבן צו טרינקען גרעיפ דזשוס און ס'מורא'דיג גוט ס'ארבעט זיך אויס זייער גוט ניסן קרעטשענעווער האט געגעבן דעם זוהן ער זאל אסאך טרינקען א. כּוס, פּאַקידי, ער פֿלעגט ברעכן און ברעכן, און הײַנט קען ער זיך נישט אָפּטײלן דערפֿון. ער איז אַ פֿאַרהײראַטער מענטש געװען, מע האָט אים אַרױסגעװאָרפֿן פֿון שטוב, װײַל װען ער איז שיכּור געװאָרן, האָט ער נישט געװוּסט, צי דאָס װײַב איז רײן, צי נישט, האָט מען זי געמוזט אַהײמנעמען. הערטס אױף מיט די געטרינקעכצער! הלװאַי זאָלט איר צוקומען אױף יענער װעלט, און האָבן דעם אײנציקן חטא, אַז עטס האָטס נישט געטרונקען קײן יין המשכּר, צי ס'איז נישט געװען קײן יין מגיתּו, ואסרו לנסך על גבי המזבח. יעצט אבער גיין ווייטער. עס קומען זיך צאם אסאך פאמיליעס, עס קומען זיך צאם בראדער אין לאוס, סיסטער אין לאוס, עס איז אלץ א ערוה דאורייתא פאר דיר, דזשאסט ביקאוז דאס ווייבל האט חתונה געהאט מיט דיין ברודער מיינט נישט אז דו מעגסט איר אנרירן, דו מעגסט אריינבאמפן אין איר, דו מעגסט אריינקלאפן מיט איר, און עס מיינט נישט אז דו מעגסט זיצן ביחוד מיט איר. פארקערט, ס'איז נאך א ארגערע ערוה. למשל אז ס'איז דיין ווייב'ס א שוועסטער. דעמאלטס איז א דאפעלטע ערוה, קודם איז אחות אשה און נאכדעם איז אן אשת איש, מען רעדט נישט טאמער זי איז נאך א נידה מיט די אלע זאכן, איז במילא דזשאסט ביקאוס ס'איז פעמילי דאזענט מין עניטינג, און נאכדעם איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט ביודעה ומכירה קאמינא, דאס מיינט אזוי, ס'איז דא א מענטש וואס דו קענסט אים נאנט, ביסט זייער קלאוס מיט אים, ווייל ס'איז פעמילי, איז במילא איז זייער עלול אז ס'זאל צוקומען צו איסורים, יעצט, ס'איז דא די אלע הרחקות. וואס מען דארף איינהאלטן, עס דארף מען איינהאלטן אפילו ווען ס'איז א פרעמדע, אפילו ווען ס'איז נישט דיין ווייב. די אלע הרחקות וואס איך לערן ארויס פון א אישה נידה, פונעם מאן צו די פרוי, לערן איך ארויס פון אן אשת איש אין די גמרא מסכת שבת, קומט אויס אז דאס אלעס איז געזאגט געווארן ביי אן אשת איש אויך, און מען דארף זייער אבאכט געבן מען זאל נישט מיקל זיין. און נאכדעם איז דא נאך א זאך. ס'קומען זיך צאם די קליינע אייניקלעך, מען טאנצט אויף טרעמפאלינס, און מען סווינגט זיך, און מען גייט אין די בעקיארד, דער וואס ס'האט, און ווען נישט גייט מען אראפ אין פארק צו פרעמדע מענטשן, קומט פון בארא פארק משפחה, איז גייט מען אראפ אין פארק און קיינער געט נישט אובאכט, און כ'וועל עס נאכאמאל איבער'חזר'ן, ס'איז דא אין פארק איז דא א טוילעט, איז ווען די מאמעס וואטשן טאקע די קינדער, אבער ווען מ'גייט אריין אין טוילעט ווייסטו נישט ווער ס'איז דארט, אויב ס'איז א מיידל און זי זעצט זיך ארויף אויפן טוילעט, קודם כל ס'האט עס געקענט נוצן איינער וואס האט עידס, ס'איז יעצט געווען אין ארץ ישראל א פאל, וואס א זונה האט אפאר הונדערט קינדער מטמא געווען? ס'איז געווען אין קרית גת'שע, יעצט אין קרית גת, מען רופט אים דער קרית גת'שער האט מען אים גערופן. עניוועי, אין קרית גת איז געווען א זונה וואס האט יעצט אפשר הונדערט קינדער זיכער מטמא געווען משך א יאר צוויי. און שטעל דיר פאר וויאזוי איז מען געקומען דערויף? קינדער זענען אפילו נישט געקומען זאגן פאר די עלטערן. זיי האבן זיך אדער געשעמט אדער זיי האבן מורא געהאט פאר א פראסק. מ'איז געקומען ווייל ס'איז געווען עטליכע קינדער וואס האבן באקומען עידס און מ'האט אנגעהויבן נאכצוקוקן וואס איז געשען, ביז מ'איז דערגאנגען מיט די זונה, מ'האט זי יעצט איינגעזעצט, ס'איז דא א בילד ווי מ'זעצט זי איין אין ארץ ישראל. און די פאליס זאגט אז טאמער דאס האט געקענט געשען איז א סימן די עלטערן האבן נישט געלערנט מיט די קינדער, די קינד האט אפילו אפשר נישט געוואוסט אז קומט דארט א מיידל און טוט מיט דעם קינד וואס מ'טאר נישט, דאס קינד האט אפילו נישט געוואוסט, ער איז געווען אינעסענט און ער שרייט דער פאליס. אבער ס'ליגט אויף מיין בלאג די גאנצע זאך, מ'קען זעהן ווי ער שרייט, וויאזוי איז דאס אז מ'לערנט נישט אויס קינדער, וואס זעמער אונז בהמות? אנבעליוועבל. דער עולם זאגט ניין מ'טאר נישט לערנען די קינדער. ס'דא ס'דא א ספר מדרש תלפיות ברענגט ער אז לשון קודש איז אזא הייליגע שפראך אז מ'זאל דרײַ יאר אפהיטן א קינד און נישט רעדן צונעם קיין שום אנדערע שפראך, איז ווען ער וועט זיין אלט דריי יאר וועט ער קענען לשון קודש ישר והפוך, ווייל זיין נשמה, א אידישע נשמה, איז נאנט צו לשון קודש. פארשטייט זיך נאכאמאל דאס האט נישט מיט דעם וואס בן יהודה האט געמאכט דעם היברו, מען רעדט לשון קודש. איך וויל ענק זאגן איין זאך, וועסטו אריינלייגן א יונגל מיט א מיידל אין איין צימער, עסטו גארנישט זאגן, ס'נישט קיין חילוק צו זענען דריי, פיר, פינף און זעקס, עסט זעהן. נאך אפאר מינוט וועלן זיי וויסן פונקטליך וויסן ווי צו גיין און וואס צו טוהן. איר פארשטייט? און דאס איז וואס דא גייט פאר. דו רעדסט דא פון מענטשן וואס זיי ווייסן פונקטליך ווי צו גיין און וואס צו טוהן אפילו דו לערנסט עס נישט. און אז טאמער איז נאך דא אזוינע וואס ס'נעמט ארויס קינדערליך און זיי זענען מטמא, צו ביי אונז איז עס געווען ברוך מרדכי. צו די אלע אנדערע שקצים, צו מאיר לעבאוויטש, איז אז די חברה רוקן זיך אן זעמער אונז אויף צרות, סאו יו העוו טו טיטש יור טשילדערן, דער שוטר שרייט דארט אויף עברית, מען מוז לערנען די קינדער, אפאר קינדער גייען יעצט פייפן, זיי גייען שטארבן, ווייל זיי האבן עידס, דאס קען מען היינט נישט היילן. סאו רבותי איטס בעטער טו בי סעיף דען סארי, איך האלט אז יעדער איד תיקון לליל שבועות זאל ער לאזן פאר די אלטע אידן צו זאגן, יעדער יונגער מענטש, וואס ער האט קינדער אין שטוב, און וואס ער האט אינגע אייניקלעך, זאל זיך אראפזעצן מיט די קינדער צו דיסקאסן סעקשועל מיסקאנדאקט פון די גאס ענד וואטס גאוינג אן. כ'על ענק זאגן א זאך, די אמעריקאנער, די גוים, נוצן אויס זייערע האלידעיס פאר וואן טינג, צו רעדן וועגן פעמילי היסטערי פון סיקנעסעס. אונז האמיר נישט די מין זאך, ווייל מען האט דאך געהארגעט אונזערע זיידעס און באבעס. סאו האמער אונז נישט די זאך. ס'איז דא וואס זיי געדענקען עפעס קראנקייטן איז געווען אינדערהיים באט נאט ריעלי. מ'איז געשטארבן פון קענסער קיינער האט אפילו נישט געוואוסט. ס'האט געהייסן די שווארצע קראנקייט. איך האלט אז שטאט צו זאגן תיקון לליל שבועות איז דאס איז פונקט אזוי וויכטיג אויב נישט וויכטיגער ווי תיקון לליל שבועות. איי, עסטו פרעגן קענסטו עס טון די צווייטע נאכט ווען מ'זאגט נישט תיקון לליל שביעית? וועל איך דיר ענטפערן דעמאלס זאלסטו זאגן תיקון לליל שבועות די צווייטע נאכט. ווייסט פארוואס? אזוי עסטו האלטן דיינע קינדער אונטער דיין פארטוך, און דאס איז ביי מיר מער ווערד ווי דער גאנצער תיקון לליל שבועות. און אויסער דעם קענסטו דאך אינדערהיים עס אויך זאגן. עס מוז דאך נישט זיין ווייל אז דו האסט נישט קיין שול וואו עס צו זאגן דארפסטו עס נישט זאגן. קוק מיך אן, איך האב שוין זיבן יאר נישט קיין שול, נו דאוון איך נישט, דאוון איך אינדערהיים. עניוועי, יעצט העמער גיין ווייטער. ס'איז געווען אמאל א רב וואס ער האט געזאגט אז ער האט מתיר געווען מ'זאל עסן בשר בחלב, פרעגט מען אים פארוואס, זאגט ער ס'איז אזוי געפאפט אלעס, די פלייש איז נישט קיין פלייש, די מילכיגס איז נישט קיין מילכיגס, איך זאג ענק רבותי, דאס פלייש איז נבילה טרייף, אונז האמיר נישט קיין איין שטיקל גלאט כשר, נישט גלאט, אונז האמיר נישט קיין שטיקל כשר פלייש אין גאנץ אמעריקע, נישט טשיקן, נישט רינדען, נישט די שחיטה מיט דערות, די אלע באלאוניס אונז האמיר נישט קיין כשר איז נישט קיין פלייש און נישט קיין מיליכיגס ליידער אונז האמיר גארנישט. יעצט אזוי, איך ווייס דער עולם מוז עסן, יא אקעי איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, עסטס געזונטערהייט, נאכדעם שטארבט מען ביי יארן פון קריזיס, זייטס נישט ברוגז אויפן אייבערשטן. אבער די עיקר וואס איך וויל ענק זאגן איז, די. בשר בהמה, וואס ווייניגער דאס צו טאטשן איז בעסער. כ'זאג נישט אז די טשיקן איז יא כשר, ס'איז די זעלבע נבילות וטריפות, נאר וואס, און די בהמה פלייש האט אין זיך נאך חלב וואס דאס איז אויכעט אן ערנסטער פראבלעם, און די זאלצן איז אויך אן ערנסטער פראבלעם, טשיקן דארף מען אויך זאלצן אבער בהמה פלייש איז זייער שווער מען מוז ארויס נעמען געוויסע אדערן און אזוי ווייטער. דאס וואס מ'האט ענק געלערנט אין שמחה אלא בבשר מיינט מען ווען ס'איז דא כשר פלייש, נישט ווען ס'איז נישט דא כשר פלייש. מענטשן טראגן צוריק צום בוטשער מען זאל סלייסן יעדע פרוי מיט אירע געפאטשקעכצער און מיט אירע ספייסעס קאכט עס אויף אין אירע טעפ און נאכדעם טראגט מען עס נאך צוריק צום בוטשער צו סלייסן און דאס איז אלעס עקסעפטעד פארוואס? סא פרידמאן באטשי ווען כ'האב עס געזאגט נאך דרײַסיק יאר צוריק האט ער געזאגט כ'קען מיך נישט שלאגן מיטן עולם קענסט נישט שלאגן? רעזיגניר! נאכדעם דארף מען וויסן אזוי, מיך האבן שוין אפגעקאלט פינף בחורים סאו פאר, זיי לערנען אין קרית יואל, אין שיעור ד', און מען בויעט דארטן, מען בויעט אפילו אינדרויסן אויפן פארטש בויעט מען צו מען זאל קענען הערן די הקדמות פון רבי אהרן, זאגט ער מיר אזוי, זאלסט וויסן נאכדעם אונז האבן שוין צוגעשטעלט זיך מיט קארס אונז פארמיר אראפ אויף פלארידע, פרעג איך ווען פארסטו ארויס, זאגן זיי אונז פארמיר ארויס מאנטאג נאכט, ווען קומסטו אן? דינסטאג ביינאכט, נאכן זמן שוין. ווער קערט דען? שרייט ער, מען האט דאך אונז נישט אויסגעלערנט גארנישט, אונז ווייסמיר דען וואס שבועות איז, סא זאלסטו זייער זיין געווארנט אז טאמער דו האסט דיין זון דארטן אין שיעור ד' צו דו האסט אים ווי אימער, יו שוד מעיק שור אז ער פארט נישט גאנץ יום טוב אהין און צוריק אויף פלארידע, מעיק שור דעט הי'ז האום, וויאזוי זאלסט מאכן שור? נעם אים אהיים, ער וועט נישט הערן אהרן'ס הקדמות וועט ער נישט, יעצט וועט עניוועי נישט יעדער עס קענען הערן, ס'איז צו א גרויסער עולם, דאונט טראסט וואס די בחורים טוהן, ס'איז הייס, ס'איז ווארעם. געלט האבן זיי גענוג, ס'פעלט זיי גארנישט, און זיי גייען פארן אויף פלארידע שבת יום טוב, און ס'איז ביי זיי נישט מחייב גארנישט, זיי ווייסן נישט וואס דאס איז אינגאנצן, זיי ווייסן נאר, א חלק פונעם עולם שעלטן די רעבעצן, און א חלק שעלטן דעם סיגעטער, און א חלק שעלטן דעם ר' אהרן, און א חלק זלמן לייב, און דעטס אלל וואס מען ווייסט, מער פון דעם ווייסט מען גארנישט. יעצט זייער אסאך טאטעס קאלן מיך אפ אז זיי זענען נישט אין קאנטראל, די קינדער לאכן שוין פון זיי, זאג איך אים דעמאלטס ביסטו אויף צרות. דעמאלס קען איך דיר שוין גארנישט העלפן, איך קען דיר נאך זאגן ווען ער איז קליין און דו האסט נאך א קאנטראל אז זאלסט אים טרייען צו האלטן אין די ראמען. און נאכדעם דא נאך א זאך, וואס איז וועגן דאווענען? ס'איז דא מענטשן וואס זיי זענען אויף א גאנצע נאכט, באמת איז דא אזאלכע מענטשן וואס זענען נישט אויף א גאנצע נאכט, אין גער ווייס איך איז מען נישט אויף א גאנצע נאכט, ווייל דער גערער רבי האט געזאגט, נאך דער אלטער גערער רבי, לייגטס ענק שלאפן צוויי אהאלב דריי, און שלאפטס ענק אויס ביז זיבן, און קומטס דאווענען ווי מענטשן, ווייל אזוי גייט זיך דאס דאווענען אויך פייפן. סאו למעשה יעדער טוט וויאזוי ער וויאזוי אים איז גרינג אבער למעשה איז אזוי דער מענטש איז אויף ביז פיר אהאלב פינעף ער לויפט אין מקווה נאכדעם כאפט ער א נץ מנין די קינדער ווייסן נישט וואו ער איז ער דאווענט זיך אפ אין א האלבע שעה קומט אהיים לייגט זיך פאפן א גאנצן טאג און ביז איינס או צוויי ווען די קינדער קומען אהיים איז יעדער איינער אן היז און ס'איז נישט דא קיין שום קאנטראל און וואסערע מין וואסערע מין יום טוב איז דאס? שטייט הכל מודים? דבעצרת בעינן נמי לכם. עס ווערט געברענגט אין איינע פון די ראשונים אז דאס מיינט אז אפילו מ'האט געהאט א שלעכטן חלום טאר מען אין שבועות נישט פאסטן. פארוואס? ווייל עצרת דארף זיין לכם. ווען א חתן זיצט ביים פארשפיל ער וויינט, ביי די חופה וויינט ער, אבער שטעל דיר פאר ווען ס'קומט שוין צו די סעודה ווען ער קומט אריין וויינעדיגערהייט צו די כלה, וואסערע א חורבן עולם דאס איז, דאס מיינט אז עפעס איז ראנג, אדער איז ער מענטל דיסטורבד אדער האט ער נישט געוואלט דעם שידוך און מען האט אים געצווינגען. דאס זעלבע אויך אז דו ווילסט ארויסווייזן פארן הייליגן באשעפער ווי ווייט דו האסט ליב די כלה די הייליגע תורה און דו דארפסט עס ווייזן פאר דיין משפחה איז דאונט אווער דו איט און נאכדעם קומט צו צו שלאפן א גאנצן טאג און די קינדער זענען נישט אנדער קאנטראל מאך אזוי אז ס'זאל זיין בעצרת בעינן נמי לכם. ס'זאל זיין פעמילי לייף, פעמילי געדערינג און פעמילי לייף, און ווער שמועסט נאך די משוגעים וואס לויפן צו די רעבעס, וואלט זאליקא צו אהרן געלאפן צו דיר איבערלאזן זיין ווייב א נעכטיגן טאג, וואס לויפסטו צו זיי, וואס זעהסטו ביי אים מער ווי וואס דו זעהסט אין א מנין פון צען אידן, און מיט די קליינע מנינים קענסטו קאנטראלן דיינע קינדער, איך האב ענק אויך פארציילט פאר א יאר איז געווען אינמיטן די נאכט איז געווען עפעס א קינד וואס איז געווען ממש מענטל ריטארדעט, מען האט אים ארויסגעלאזט פון אוהל ער זאל זיך דרייען צווישן עולם, זיי האבן געשיקט צו משפחה. האט זיך געדרייט אין די גאס און געכאפט א קליין קינד אונטער די בר מצוה און ער האט אים געוואלט צונייען די הויזן האט אים געוויזן עס האט א לאך קום דא אין די זייט עס האט קיינמאל נישט געהאט קיין לאך דאס קינד איז אויסגעלערנט פון זיין טאטן זיין טאטע איז פון מיינע גרויסע חסידים ער איז א רב גראדע אין א יונג איזריעל און מען האט גראד יענעם מען האט גערופן די פאליס אינמיטן שבועות ביינאכט און מען איז געוואויר געווארן ער איז נעבעך מענטלי ריטארדעט דו ווייסט נישט ווער ס'דרייט זיך אין די גאס צווישן די אלע חברה וואס מען האט איינגעזעצט וויפיל ס'זאל נישט זיין עטס האלטס אז די זענען אלע נארמאל? קיינמאל אין לעבן נישט. די אלע זענען אזוי ווי דאסקאלאוויטש, נאר דאסקאלאוויטש האט געשריגן ער איז משוגע און ברוך מרדכי האט געשריגן אז ער האט עס נישט געטוהן ביז ער האט מודה געווען אז ער האט עס יא געטוהן. אבער די זענען אלע משוגע. אז ס'איז דא א דרך ההיתר פון די גאווערמענט, מ'רעדט נישט פון די תורה, אבער ס'איז דא א דרך ההיתר פון די גאווערמענט, גיי אין מאנהעטן, אין א גיי באר, באצאל די פינף דאלער פארן טרינק, און גיי אראפ אונטן אין סעלער טרעפסטו וויפיל נאקעטע חזירים דו ווילסט, וואס דארפסטו טשעפען א קינד? יעצט איך זאג נאכאמאל, איך זאג נישט מען זאל עס טוהן, מען טאר עס נישט טוהן, די תורה לאזט עס נישט טוהן, אבער ס'איז בעסער ווי זאלסט הרג'ענען א קינד. יעצט איך וויל אייך ווייזן ווי צעלאזט די סיסטעם פון די גאווערמענט איז געווארן, אז ס'איז נישט דא קיין סעקיוריטי, ס'איז דא איינער איך האב אים געזאגט ער הייסט יוסף עדרי, און. ער איז שוין געזעסן צווי זיבן חדשים ביז צום משפט מ'האט אים נישט ארויס געלאזט ווייל ער האט געטאטשט די קינדער ס'איז א גאנצע אריכות געווען למעשה איז ער אבער פון ארץ ישראל ער האט אויך נישט פארציילט זיין ווייב אז ער איז א פעדעפייל ער האט געזאגט ער האט געהאט עפעס ער האט געמאכט אן עקסידענט ס'איז געווען א היט ענד ראן און ער איז אנטלאפן וועגן דעם איז ער געזעסן באט עניוועי די פרויען גלייבן דאך אלעס איז למעשה. איז געגאנגען דער עדרי און איז געקומען אין קאורט און ס'איז געווען א. ס'איז געווען א דיל אז מ'געט אים איבער פאר די אימעגרעישן און די אימעגרעישן מיט די פריזן סיסטעם האבן נישט אינאיינעם אויסגעארבעט פונקטליך און דערווייל איז בין כך ובין כך נאבדה הנערה. למעשה דער יוסף עדרי דרייט זיך אין די גאס. סא כ'וויל יעדן איינעם ווארענען, ס'איז דא א מנוול.

יעצט אז עטס ווילטס האבן א פיקטשער פון אים וויאזוי ער זעהט אויס קענט עטס אלע ארויפגיין אויף מיין בלאג, דארט וועט עטס זעהן א שיינעם פיקטשער פון אים, און אז ס'דאכט זיך ענק אז עטס זעהטס אים, צו ס'דאכט זיך ענק ער וויל טשעפען א קינד, זאלט עטס מאכן זיכער אז עטס קאלטס אפ דעם נאמבער. אזוי זעהט עס אויס אז די לאו סיסטעם האט נישט קיין תוקף. יעצט דארף זיך יעדער זארגן צו ווי ער וועט סטרייקן אין וועלעכן שול און אין וועלעכע מקווה ער האט די פעלעניס ער האט וואס דו ווילסט ער איז א חזיר. כ'האב אויך געוואלט מעורר זיין מיט די פארענטשעס, דאס איז די גרעסטע מין זנות וואס איז דא, וואס דאס האבן די רעבעס איינגעפירט, איינער שטופט זיך אריין אין צווייטן, און ס'איז א גרויס אומגליק, מ'דארף זעהן טאמער איז דא פארענטשעס לאז נישט דיין זוהן ארויף גיין, ס'מוז זיין ברייט פלאץ אז יעדער זאל קענען שטיין, נישט איינער זאל זיך אריין שטופן אין יענעמ'ס בעק, נאר מ'זאל שטיין סייד ביי סייד, טאמער איז עס מער געשטופט ווי דאס איז עס אן אומגליק, און נאכדעם דארף מען נאך וואטשן די גרויסע שולן. ווי ס'איז דא אסאך מתפללים און ס'איז נישט דא די קעפעסעטי גענוג גרויס, למשל אין מאנרא הער איך ווארט מען טויזענטער געסט, האט דעם פארטש אויך שוין אויפגעפיקסט אז מ'זאל קענען דארט שטיין, דארף מען וויסן, מ'שטייט געשטופט, מ'שטופט זיך אריין אין יונגע בחורים, מ'שטופט זיך אריין אין די פראנט, מ'כאפט זיי אן, די זעלבע וואס מ'טוט ביי שלש סעודות אין די טונקל וואס הילל טייטלבוים מיט נאך אפאר חברה לויפן ארום קוקן מיטן פלעשלייט, איך ווייס נאך נישט וואס זיי זעען דארט, אבער על כל פנים, די זעלבע טוט מען יעצט אפן אין די ליכטיגקייט, מען איז דאך שטארק צאמגעשטופט, און ביפאר יו נאו איט, מען טאטשט דעם בחור ארום און ארום און שטופט זיך אריין אין אים, און ער ווערט א קישוי אבר, און ס'ווערט השחתה, רבותי, לאז נישט דיינע קינדער גיין אין די שולן, דאס איז נישט געמאכט פאר צניעות, דאס איז יעדע זאך וואס דארט ווערט געטון איז קעגן די רולס פון צניעות, און אויך וויל איך זאגן אז ווען יונגעלייט רופן בחורים ארויף אויף קידוש וכדומה, זאלסט אנזאגן דיינע קינדער זאלן נישט גיין, קודם כל דארף ער נישט טרעפן יענעמס ווייב, און נאכדעם איז בכלל נישט צניעות'דיג, מען גייט ארויף מיטן אינגערמאן, עס קען זיין דער אינגערמאן אליין איז א נואף און ער וויל כאפן דעם בחור און אים געבן צו טרינקען אביסל וויין און ס'וועט ווערן פרייליך, סא. עניוועי, יעצט זאל איך ענק לאזן גיין, איך האב ענק שוין גענוג מטריח געווען, אזוינפיל דרשות, און יעדער איינער זאל זוכה זיין צו האבן א פרייליכן יום טוב, און. מקבל זיין אויף זיך די תורה, עול תורה, איך האב אמאל מסביר געווען וואס דאס איז דער עול תורה, וואס זעמיר אונז מקבל מער וואס מען האט נישט מקבל געווען ביז יעצט, נאר דער עול תורה איז אז איך טוה עס מיט ליבשאפט, ווען א באלעבאס וואס מאכט הונדערט מיליאן דאלער א יאר אים דארף קיין וועקער זייגער נישט אויפוועקן, ער גייט אליין צו די ארבעט, און ער איז פרייליך צו האבן דעם עול ווייל ער ווייסט ס'קומט ארויס געלט פון דעם. דער אַרבײטער, ער, ע, דאַרף האָבן אַ װעקער-זײגער, און דאָ איז ער שפּעט, און דאָ האָט אים דער בױך װײ געטאָן. דעם באַלעבאָס טוט קײן מאָל נישט װײ דער בױך, און ער איז קײן מאָל נישט קראַנק. סאָו, די עיקר איז, צי ס'איז דאָ ליבשאַפֿט, צי נישט. דער באַלעבאָס האָט ליבשאַפֿט צו זײַן געלט. דער אַרבײטער מאַכט קױם אַ װעידזש. דאָס זעלבע דאַרף מען אונדז אױכעט אַלע זען. מע דאַרף מקבל זײַן די תּורה מיט ליבשאַפֿט. נישט ס'זאָל זײַן כּשור לעול וכחמור למשׂא. און דעמאָלט, אַז ס'װעט זײַן מיט ליבשאַפֿט, װעט מען אַנדערש מקיים זײַן די תּורה. האָטס אַלע אַ פֿרײלעכן יום-טובֿ, כּל-טובֿ.